ברוך השם, מסכת תענית, דף י ט עמוד ב', די לעצטע צען שורות פון עמוד. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, פעם אחת, איינמאל, עלו כל ישראל לרגל, אלע אידן האבן עולה רגל געווען, ס'איז געווען יום טוב, איז דאך א מצוה מען זאל גיין אין בית המקדש אין ירושלים, ולא היה להם מים לשתות, זיי האבן נישט געהאט אויף דעם וועג קיין וואסער צו טרינקען, ווי דער סדר איז אין דיע לענדער וואס עס רעגנט נישט אלעמאל, ווי עס איז שווער צו האבן ברונעמען, איז דא רעזערווארן פון די רעגן וואסער און דאס טוט מען נוצן, און אין דעם יאר איז געווען ווינציג רעגן און עס איז נישט געווען קיין וואסער. הלך נקדימון בן גוריון איז געווען א רייכער מענטש. איז ער געגאנגען אצל אדון אחד צו איינעם א האר, אמר לו ער האט אים געזאגט, ער איז געווען א גוי, הלויני ליי מיר שתיים עשרה מעיינות מים, צוועלף קוואלן וואסער, לעולי רגלים, מען מיינט נישט אז ס'איז קוואלן וואס די וואסער טוט שטראמען, נאר די קוואלן זענען געווען אזעלכע וואס פון זיך אליין ווערן זיי נישט אנגעפילט. נאר אויך פון רעגן וואסער, לעולי רגלים, ואני אתן לך, און איך וועל דיר געבן, שתיים עשרה עינות מים, ביז די און די צייט, ביז דעם און דעם טאג, וועל איך דיר געבן צוועלף קוואלן וואסער, ואם איני נותן לך, און אויב איך וועל דיר נישט געבן, הריני נותן לך, אויב ביז דעם טאג וועט נישט רעגענען, הריני נותן לך, וועל איך דיר געבן, שתיים עשרה כיכר כסף. צוועלף כיכר כסף, וויפיל איז דאס א כיכר כסף? קענען מיר האבן פון דעם וואס די אידן, די נדבה ביי די משכן, וואס די אידן זענען דאך געווען ווי מען זאגט זייער רייך, פון וואס זיי האבן געליגן אין מצרים, און ביזת הים, נאר פון דעם איז נישט קיין ראיה, ווייל מען האט מער נישט געדארפן האבן, האבן מיר געהאט ארום און ארום הונדערט כיכר כסף. וקבע לו זמן, און ער האט באשטימט א צייט, אויב ביז דעם טאג האסטו נישט אנגעפילט מיט וואסער, גיב איך דיר די זילבער. כיוון שהגיע הזמן, ס'איז געקומען דער טאג, ולא ירדו גשמים, ס'האט נישט גערעגנט, בשחרית אינדערפרי, שלח לו האט ער אים געשיקט, שגר לי שיק מיר או מים אדער וואסער, או מעות שיש לי בידך אדער די געלט. וואס פאר א ווערטער? וואס האט ער געטענה'ט צו אים באלד אינדערפרי, ס'איז נאך דא צייט א גאנצע טאג, און דער מהרש"א זאגט אז דער גוי דער אדון האט געטראכט אט וואס האט געמאכט א זמן ביז דארט זאל מען זאגן ביז דריי טאג אין חודש, איז דער דריי טאג אין חודש דאס איז נישט אין כלל, מען מיינט ביז דעם טאג, און דער טאג איז שוין שפעט. איי פארוואס האט ער נישט געשיקט נעכטן ביינאכט? ווייל די גוים האלטן דאך אז די נאכט גייט צום פריערדיגן טאג, האט ער ביינאכט נישט געמאנט, אבער אינדערפרי האט ער חוזק געמאכט, אוי, שיק מיר וואסער, ס'איז נאך נישט דא קיין וואסער, האסט דאך נישט, שיק מיר געלט. שלח לו, נקדימון בן גוריון האט אים אבער צוריק געשיקט, עדיין יש לי זמן, כ'האב נאך צייט, כל היום כולו שלי הוא, דער טאג איז מיינע, ווייל ער האט געזאגט אז עד ועד בכלל, און ס'איז דאך דא א כלל, המוציא מחבירו עליו הראיה. האט עכט דער גוי געוואלט מאכן א פשרה, דאס זאגט נישט דער מהרש"א, און אזוי פשטות קען מען לערנען, אז עס איז מיר א ספק צי דער טאג איז יא אין כלל, צו ער איז נישט אין כלל, דארף מען זאגן אז דער ערשטע האלבע טאג איז דיינע, און דער אנדערע האלבע איז מיינע. בצהריים שלח לו, אינמיטן טאג האט ער געשיקט צו נקדימון בן גוריון, שגר לי שיק מיר או מים אדער די וואסער, או מעות שיש לי בידך, פון די געלט וואס דו האסט מיר צוגעזאגט, שלח לו האט ער אים געשיקט. עדיין יש לי שהות ביום, איך האב נאך צייט. במנחה פאר נאכט, אפילו עס זאל רעגענען וועט זיך שוין זיך נישט אנפילן, אט ס'האט די גאנצע צייט נישט גערעגנט און ס'איז שוין פאר נאכט. שלח לו האט געשיקט צו אים דער גוי, שלח לו האט ער אים געשיקט, שגר לי שיק מיר או מים אדער וואסער או מעות שיש לי בידך, שלח לו האט ער אים געשיקט עדיין יש לי שהות ביום, איך האב נאך צייט, ס'איז נאך טאג. לגלג עליו אותו אדון, האָט ער געלאַכט. אַ גאַנץ יאָר האָט נישט גערעגנט, און דער טאָג איז שוין כּמעט ווי דורך, און ער זאָגט, ער האָט נאָך צײַט. אמר, האָט ער געזאָגט, כּל השנה כּולה לא ירדו גשמים, אַ גאַנץ יאָר האָט נישט גערעגנט, ועכשיו ירדו גשמים, יעצט וועט גיין רעגענען. מיד, גלײַך, נכנס לבית-המרחץ בשמחה. דא איז דאס איז אויך געוועזן א שטיקל זאך חוזק צו מאכן, איר האט נישט קיין וואסער און איר דארפט אזוי טייער צאלן פאר וואסער, און איך איך האב גענוג וואסער אפילו צו גיין אין בית המרחץ זיך ארומצואוואשן, אזוי זאגט דער מהרש"א, עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ, ער איז אריינגעגאנגען בשמחה אין בית המרחץ, נקדימון, נכנס לבית המקדש, נקדימון איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש כשהוא עצב, וואס טרויעריג, נתעטף, האט זיך איינגעהילט, ועמד בתפילה, האט זיך געשטעלט דאווענען, אמר לפניו, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, דו ווייסט דאך, שלא לכבודי עשיתי, אין דער זאך איז נישט געווען קיין פני' פון מיין כבוד, כ'האב דאס נישט געטראכט וועגן מיין כבוד, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, דו ווייסט דאך יא ווי איינער זאגט, מענטשן קענען מיינען אז איך האב וואס כ'האב געטון, אבער דו ווייסט דאך אז כ'האב עס געטון אלא לכבודך עשיתי, כ'האב געטון וועגן דיר, שיהו מים מצויין לעולי רגלים, ס'איז דיינס א זאך, כ'האב עס געטון פאר דיר, דארף איך דאך נישט ליידן. מיד גלייך נתקשרו שמים בעבים, די הימלען האבן זיך פארקניפט מיט וואלקנס. וירדו גשמים, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען, עד שנתמלאו שתים עשרה מעיינות מים, ביז די צוועלף קוואלן, רעזערווארן, פון וואסער איז געווארן אנגעפילט, והותירו, עס איז איבערגעבליבן, עד שיצא אדון מבית המרחץ, אין דער צייט וואס דער אדון איז ארויסגעגאנגען מבית המרחץ, נקדימון בן גוריון, יצא מבית המקדש, איז ער ארויסגעגאנגען פון בית המקדש, כשפגעו זה בזה, זיי האבן זיך געטראפן, אמר לו, האט נקדימון בן גוריון געזאגט צו דעם אדון, דו האסט דאך באקומען מער וואסער, תן לי, גיב מיר, דמי מים, די געלט פון וואסער, יותר מער שיש לי בידך, ווייל אזוי ווי ער האט דאך געזען דער גוי לאכט אויס אים, און מיטאמאל גייט ער אריין זאגט ער ער גייט אין בית המרחץ, האט ער אויך אויף אים געלאכט, זאגט ער, כ'האב דאך, דו האסט דאך מער וואסער באקומען, באצאל פאר דעם. אמר לו, האט דער אדון צו אים גענטפערט, יודע אני, איך ווייס, שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו, דער אייבישטער האט נישט געמאכט שטורמען זיין וועלט מיט דעם רעגן, אלא בשבילך, נאר וועגן דיר. אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך, איך קען נאך מאנען ביי דיר די געלט, שאוציא ממך את מעותי, צו נעמען ביי דיר די געלט, שכבר שקעה חמה, ווען עס האט גערעגנט איז שוין געווען פינסטער, די זון איז אונטער געגאנגען, און בפרט נאך אז עס איז געווען פול מיט וואלקן, עס איז דאך געווען פארנאכט שטארק פינסטער. וגשמים ברשותי ירדו, דאס האט גערעגנט אין מיין רשות, און דו ביסט שולדיג מיר צו באצאלן וואס דו האסט מיר צוגעזאגט די צוועלף כיכר כסף. חזר ונכנס לבית המקדש, נקדימון בן גוריון נאכאמאל אריינגעגאנגען אין בית המקדש,

אז ס'איז דא אזעלכע דו האסט ליב, מיד גלייך נתפזרו העבים, די וואלקנס האבן זיך אויסגעשפרייט, וזרחה החמה, און די זון האט געשיינט. באותה שעה אין דער צייט אמר לו האדון האט אים דער האר געזאגט, אילו לא נקדרה החמה, דאס ווארט נקדרה איז די א לשון פון לעכערן, ווען די זון שיינט צו טוט די שטראלן דורכגיין, אויב די זון זאל ניט שיינען, היה לי פתחון פה עליך, וואלט איך געהאט טענות שאוציא ממך מעותי איך זאל נעמען די געלט, אבער יעצט האב איך נישט קיין טענות. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לא נקדימון שמו, ער האט נישט געהייסן נקדימון, אלא בוני שמו, זיין נאמען איז געווען בוני. ולמה נקרא שמו נקדימון, פארוואס האט ער געהייסן נקדימון? שנקדרה חמה בעבורו, די זון האט געלייכטן בעבורו וועגן אים. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שלושה דריי מענטשן נקדמה להם חמה בעבורן, האט צוליב זיי געלייכטן די זון, און די צייט איז נישט געווען פון לייכטן. משה ויהושע ונקדימון בן גוריון פרעגט די גמרא בשלמא נקדימון בן גוריון גמרא, דאס זענען מיר מקובל, א פארוואס האט ער געהייסן נקדימון, ווייל נקדימון איז פון לשון לייכטן, פריער האט ער געהייסן בוני, מ'האט אים געגעבן דעם נאמען נקדימון, דורך אים האט געלייכטן די זון. יהושע נמי קרא, איז דא א פסוק דכתיב שטייט דעמאלט ווען די מלכי כנען זענען באפאלן די שטאט גבעון, ווייל זיי האבן געמאכט שלום מיט יהושע, און יהושע האט דאך געהאט א אפמאך מיט די יושבי גבעון, כאטש זיי האבן אפגענארט האט ער געהאלטן ווארט, האט ער געהאלטן מלחמה דארט מיט די פינף מלכים, איז ער האט זיי נאכגעיאגט, ווען זיי זענען געווען אין גבעון האט ער זיי אריינגערוקט נאכגעיאגט, איז דערווייל איז געווארן פארנאכט. האט יהושע געזאגט אז די זון זאל בלייבן שטיין, ווי דער שטייט אין פר' דכתיב שטייט אין פסוק וידם השמש, די זון איז געבליבן שטיין, געשוויגן וירח עמד, ווייס אלא משה מנלן, פון וואנעט ווייס איך אז ביי משה רבינו איז אויך געווען די זון איז געבליבן שטיין? אמר רב אלעזר זאגט רב אלעזר אתיא כ'לערן אפ א גזירה שווה, אחל אחל. כתיב הכא דא שטייט ביי משה'ן אחל איך וועל אנפאנגען תת פחדך צו געבן דיין מורא מען זאל פאר דיר מורא האבן וכתיב התם און ביי יהושע'ן שטייט אחל איך וועל אנהייבן גדלך דיך צו מאכן גרויס איז אזוי ווי ביי יהושע'ן שטייט דאך בפירוש די זון איז געבליבן שטיין איז די זעלבע זאך. ביי משה. די גמרא אין עבודה זרה איז דא א מחלוקת ביי יהושע אין וויפיל די זון איז געבליבן שטיין, אנדערע זאגן צוועלף שעה, דאך דא עטליכע שיטות. רבי שמואל בר נחמני אמר, ער זאגט פון א צווייטע גזירה שוה, אתיא תת תת פון ווארט תת תת, כתיב הכא דא שטייט אחל תת פחדך כ'וועל אנפאנגען געבן דיין מורא, וכתיב התם און דארטן שטייט ביום תת השם את האמורי. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, איך דארף נישט האבן קיין גזירה שווה, אתיא מגופיה דקרא, פון דעם פסוק אליין קען איך עס אפלערנען. אשר ישמעון שמעך, וואס זיי וועלן הערן דיין הערונג, ורגזו, זיי וועלן ציטערן, וחלו, זיי וועלן מורא האבן מפניך פאר דיר. פריער שטייט אין פסוק, תחת כל השמים, אלע וואס זענען רש"י אין חומש, זאגט דאך די דרשה פון די ווערטער תחת כל השמים, אימתי רגזו וחלו מפניך, ווען וועלן אלע מורא האבן פאר דיר, דאס הייסט תחת כל השמים, בשעה שנקדמה לו חמה למשה, אין דער צייט ווען משה האט געהאלטן מלחמה און די זון איז געבליבן שטיין פאר אים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, און די משנה רעדט אז ס'איז געווען צוויי שטעט, אין איין שטאט האט גערעגנט נארמאל וויפיל מען דארף, אין א שטאט דערלעבן האט נישט גערעגנט, זאגן מיר אז אויף די שטאט וואס האט נישט גערעגנט, איז מתענה, איז מען גוזר תענית מיט א הארטקייט פון תענית, און מען דארף אויך בלאזן שופר, און אין דער שטאט וואו עס האט גערעגנט איז נאך אויך נישט אלעס גוט, ווייל די איינוואוינער פון דער אנדערער שטאט וועלן דאך קומען דא קויפן, וועט דאך זיין אין דער שטאט א מאנגל אין שפייז, איז דארפן זיי אויך פאסטן, אבער נישט קיין אזא חומרא, דאס הייסט נאר פאסטן אבער ולא מתריעות. און אנדערע זאגן מתריעות ולא מתענות, ס'איז א מחלוקת אין די משנה, און די גמרא ברענגט אראפ א פסוק וואס אין פסוק שטייט והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר, איז דאך אזוי, דאס וואס שטייט אין די משנה איז דאך אין דער שטאט וואס האט גערעגנט, איז דאך עס געוועגן גשמי ברכה, אין דער שטאט וואס האט גערעגנט האט דאך דער רעגן זיינס אפגעטון. אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה גייט נישט ארויף אויף דער משנה, נאר ער גייט ארויף אויף דעם פסוק וואס די משנה דערמאנט, ושתיהן לקללה, דאס וואס ווערט דערמאנט אין פסוק, אין איין שטאט וועט רעגענען אין איינס נישט, איז ביידע א קללה דארטן, ווייל אין דער שטאט וואס וועט רעגענען מיינט מען עס וועט דארט זיין זייער אסאך רעגן, אז די תבואה וועט נישט קענען וואקסן פון צופיל רעגן, אזוי האט דאך די גמרא געזאגט אין אנפאנג פרק די ווארטער, ס'דארף נאר זיין דער ארט פון רעגן. שטייט אין פסוק, היתה ירושלים, ירושלים איז געווען לנידה, א נידה ביניהם צווישן די פעלקער, אמר רב יהודה אמר רב, לברכה. דאס איז א ברכה כנידה, מה נידה יש לה היתר, א נידה איז דא א היתר לבעלה, ס'איז נישט ווי די עריות וואס זיי ווערן גע'אסר'ט, אף ירושלים יש לה תקנה, דער אייבישטער וועט העלפן וועט אויסלויזן די אידן, שטייט דארט אויך אין פסוק אין איכה, היתה כאלמנה, שטייט נישט היתה אלמנה, נאר כאלמנה, אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה לברכה, כאלמנה, ווי אלמנה, ולא אלמנה ממש, נישט קיין אלמנה. אוועקגיין פון אייבערשטן קען זי נישט, זי איז דאך נישט קיין אלמנה, חתונה האבן מיט א צווייטן, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים, דער מאן איז אוועקגעגאנגען למדינת הים, זי איז דא כאלמנה אליין, אבער ודעתו לחזור עליה, און ער טראכט ער זאל צוריקקומען. שטייט אין פסוק, וגם אני נתתי אתכם, איך האב אייך געגעבן נבזים, איר ווערט פארשעמט, ושפלים און נידריגע. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, לברכה, דאס איז אויך א ברכה, דלא מוקמי מינן, די גויים מאכן נישט פון די אידן, לא רישי נהרי, נישט די, וואס זיי זענען די דער הויפט ביי דעם טייך, דער סדר איז דאך היינט אויכעט געוויסע טייכן אז מען פארט דורך דעם טייך דארף מען באצאלן דארט ווי ס'איז מיט א סדר טאל, אמאל איז דאס געווען דער מוכס וואס איז דארט געשטאנען און צוגענומען ווי מען האט אפגעשאצט וויפיל זאכן מען פירט דורך, ווי ס'ווערט דערמאנט אין גמרא א שאלה אין גמרא צו מען מעג אנטון אויף זיך צוויי פאר מלבישים להבריח את המכס, איז דאס געווען א בזיון'דיגע ארבעט ולא גזיריפטי, און אויך מאכט מען נישט די סרדיוטים, סרדיוטים רופט זיך אן די מענטשן וואס זיי ווערן באשטימט ווען מען דארף איינעם פיזיש, מען דארף איינעם הרג'ען און אויפהענגען, מען דארף איינעם שלאגן, דארפן זיי דאס טון, איז דאס א ברכה, פון אידן מאכט מען דאס נישט. דער מהרשא דוכט זיך זאגט אז די אומות העולם, די שרים זייערע, די חכמים זייערע, זיי האלטן נישט אז די אידן זענען נבזים ושפלים, נאר דער המון עם, דער המון עם האלט אזוי. שטייט אין פסוק, והכה השם את ישראל, דער אייבישטער וועט שלאגן די אידן, כאשר ינוד, אזוי ווי טוט זיך וואקלען הקנה, די שטעקעלע וואס וואקסט במים אין וואסער. אמר רב יהודה אמר רב לברכה דאס איז אויך א ברכה. דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב דאס וואס שטייט אין פסוק נאמנים ס'איז באגלייבט דאס הייסט עס טוט אויף פצעי פצע ווערט אנגערופן א וואונד וואס גייט ארויס פון דעם בלוט אוהב פון דעם וואס ער האט ליב דאס הייסט ווען א טאטע שלאגט א קינד אפילו לחיצוניות זעהט זיך ארויס אז דאס איז גבורות, אבער אין אמת'ן איז דאס חסד, די כוונה איז צו דעם פון גוטן, ונעתרות און ס'איז אסאך נשיקות שונא, ווען א שונא קושט איז עס איבריג, דאס דאס די מענטשן פון דעם נישט, אפילו דער שונא קושט איז דער מענטש פון דעם, ס'איז א איבריגע זאך, ער גלייכט עס נישט, אפילו ער קושט איז אלעס אסאך איבריג. טובה ס'בעסער קללה, די קללה שקילל וואס האט געשאלטן אחיה השילוני את ישראל איז זיין קללה און יותר מער מברכה פון דער ברכה שברכן בלעם הרשע וואס בלעם הרשע האט זיי געבענטשט אחיה השילוני קללן ער האט זיי געשאלטן בקנה ווי א שטעקעלע אמר להם לישראל האט געזאגט צו די אידן. והכה השם את ישראל, דער אייבערשטער וועט שלאגן די אידן, כאשר ינוד הקנה אז במים, אזוי ווי עס טוט זיך, אין פסוק שטייט דאך דערמאנט במים, אזוי ווי די שטעקעלע אין וואסער, ווען ס'איז דא א ווינט שטייט עס נישט אויפן ארט, ס'איז דין, דער ווינט טוט עס מופן. מה קנה זה, לאמיר דאך זעהן די שטעקעלע, עומד שטייט במקום מים, אויף א ארט ווי ס'איז דא וואסער. וגזעו מחליף אז איך רייס ארויס, ווייזט ארויס, וואקסט ארויס א צווייטע שטעקעלע? ושרשיו מרובים, די ווארצלען זענען א סאך, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אפילו עס וועט קומען אלע ווינטן פון דער וועלט און זיי וועלן בלאזן, אין מזיזות אותו ממקומו. טוט מען נישט אוועקרוקן פון דעם ארט, אלא הולך ובא עמהן, נאר עס קומט צוזאמען מיט דעם ווינט. א גאנצע ארמעי, און איך קאן זיי נישט געבן אלע אפצעלן. אלא נאר די שטעקעלע, הולך ובא עמהן, דער ווינט ווארפט עס פון דער זייט, גייט עס אין דער זייט, נאכהער גייט עס אין דער זייט, דממו הרוחות. ס'איז געווארן שטיל, די ווינטן עמד הקנה במקומו, די שטעקעלע בלייבט שטיין אויפן אָרט. אבל בלעם הרשע בירכן, בלעם הרשע האט זיי געבענטשט בארז, א טענענבוים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, כארזים. מה ארז זה, סתם אזוי א ארז, אינו עומד שטייט נישט במקום מים, דארט וואו ס'איז דא וואסער. ואין גזעו מחליף, אז מען טוט אים אפשניידן וואקסט ער נישט צוריק, ואין שרשיו מרובין, א ווייל ער איז דאך נישט אויפן ארט פון וואסער האט ער דאך נישט קיין סאך ווארצלען, אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו, אפילו עס בלאזט אלע ווינטן, אין מזיזות אותו ממקומו, א נארמאלע ווינטן. טוט ער קען אים נישט אוועקמופן, אבער כיוון שנשבה בו רוח דרומית, ווען עס טוט בלאזן דער דרום ווינט, וואס דאס איז א שטארקע ווינט, עוקרתו, טוט דאך דער דרום ווינט אים אויסרייסן, והופכתו על פניו, עס טוט אים איבערקערן אויף זיין פנים. איז קומט דאך אויס וואס איז בעסער, דער קנה בעסער צו דער ארז? איז דאך בעסער דער קנה. רשי זאגט. אין פסוק שטייט דאך כארזים עלי מים, און וואזשע שטייט דא אז דער ארז מיינט מען אינו עומד במקום מים? זאגט רש י, בלעם האט זיי געבענטשט כארז, און די מלאכים האבן צוגעזאגט די ווערטער עלי מים. די מפרשים פרעגן דא וואו שטייט דאך אין פסוק צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון, זעה איך דאך אז דער דין דער ענין פון ארז איז א גרויסע זאך, וויאזוי זאגן מיר דא אז ארז איז נישט גוט? נאר דארטן שטייט דאך ווייטער אין פסוק שתולים בבית השם, דעמאלט ווייטער בחצרות אלוקינו יפריחו, דארט איז עפעס אנדערש. ולא עוד נישט בלויז דאס, פריער האט מען גערעדט די דויערהאפט די גשמיות'דיגע זייט פון די זאכן, יעצט ברעכן מיר די רוחנית'דיגע זייט, שזכה קנה די שטעקעלע האט זוכה געווען ליטול הימנו קולמוס, מען קען פון דעם מאכן א פען, לכתוב בו, מען זאל מיט דעם שרייבן, ספר תורה, נביאים וכתובים, רש י. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, לעולם יהא אדם רך כקנה, א מענטש זאל זיין ווייעך ווי א שטעקעלע, מען האט דאך פריער גערעדט וועגן שטעקעלע, וועגן קנה, וועגן ארז, זאגט עס די גמרא, ואל יהא קשה, ער זאל נישט זיין הארט כארז, ווי א ארז. דער רמב ם זאגט, ביי אלע מידות, דארף דער מענטש גיין דעם דרך הממוצע, דעם מיטלען וועג, דאס הייסט, א גוט רחמנות דארף אויכעט זיין מיט א מאס, דער ווי די גמרא זאגט דאך אז דער וואס איז א צו גרויסער בעל רחמנות איז חייו אינם חיים פון צו גרויס רחמנות, וואס ער זעט אמאל די ליידן ביי אנדערע, באקומט אים נישט די לעבן. נאך דעם ווערט דאך עס אנגערופן מידות, מידה איז די טייטש א מאס, א מעזשער, א יעדע זאך דארף זיין מיט א מאס, נו, ביי איין מידה, זאגט דער רמב"ם, דארט דארף מען נישט גיין אין מיטן, דארט דארף מען גיין אין א זייט, דער ענין פון ענווה, וואס דער מענטש איז רך כקנה, וואס ער טוט, ווי מען זאגט, ער פארטראגט יענעמ'ס א עוולה, ביי דיע זאך דארף מען גיין אין צווייטן זייט. מעשה, ס'איז געווען א מעשה שבא רב אלעזר ברבי שמעון, רב אלעזר ברבי שמעון איז געקומען ממגדל גדור מבית רבו פון זיין רבי'נס הויז, והיה רוכב על החמור, ער איז געריטן אויף א אייזל, ומטייל על שפת נהר, ער האט שפאצירט ביי דעם ברעג טייך, ושמח שמחה גדולה, ער האט זיך זייער געפרייט א גרויסע שמחה. והיתה דעתו גסה עליו, ער איז געווען מיט זיך צופרידן, מפני שלמד תורה הרבה, ווייל ער האט געלערנט אסאך תורה, נו, א מענטש איז צופרידן פון דעם וואס ער האט געלערנט אסאך תורה, וואס איז דא שלעכט? זאל מען לערנען. נזדמן לו אדם אחד, האט זיך צו אים געטראפן איין מענטש, רש"י זאגט, ס'דא א גירסא אז שטייט אליהו. תוספות זאגט כאטש ס'שטייט אדם אבער מיינען מיינט מען עס אליהו שהיה מכוער ביותר, אליהו האט זיך פארשטעלט ווי א מענטש וואס איז זייער מיאוס. אמר לו. האט ער געזאגט, דער מיאוסע מענטש האט געזאגט צו אים, שלום צו רב אלעזר בן רבי שמעון, האט ער געזאגט צו אים, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו, ער האט אים נישט גענטפערט, אמר לו רב אלעזר ברבי שמעון האט אים געזאגט, ריקה, כמה מכוער אותו האיש, ווי מיאוס, שמא כל בני עירך מכוערין כמותך, אפשר אלע מענטשן פון דיין שטאט זענען מיאוס, דו שטאמסט פון כוש וואס דארט זענען זיי מיאוסע מענטשן. אמר לו, האט ער אים געזאגט, איני יודע, איך ווייס נישט, איך בין מיאוס, נאר דו זאגסט איך בין מיאוס, אלא לך, גיי, ואמור לאומן שעשאני, זאג דעם בעל מלאכה וואס האט מיך געמאכט, אז ער האט מיר געמאכט א שלעכטע כלי, איז דאך אין וועם איז די חסרון אין דעם אומן, זאג אים, כמה מכוער כלי זה שעשית, ווי איז מיאוס דיע כלי וואס דו האסט געמאכט? כיוון שידע בעצמו שחטא. ער האט געזען ווי זיך ער האט געזינדיגט, יורד מן החמור, איז ער אראפגעגאנגען פון דעם אייזל, ונשתטח לפניו, האט זיך אויסגעשפרייט פאר אים, ואמר לו, ער האט אים געזאגט, נעניתי לך, איך בין זיך מתוודה פאר דיר, איך האב געזינדיגט צו דיר, מחול לי, זיי מיר מוחל. אמר לו, האט אים דער מיאוס'ע מענטש דער אליהו הנביא געזאגט צו אים, איני מוחל לך, איך בין דיר נישט מוחל, עד שתלך לאומן שעשאני, ביז דו וועסט גיין צו דעם בעל מלאכה וואס האט מיר געמאכט, ואמור לו, און זאג אים, כמה מכוער כלי זה, ווי מיאוס די כלי, שעשית, איז דאס געמאכט. היה מטייל אחריו, ער האט שפאצירט נאך אים, עד שהגיע לעירו, ביז מ'איז געקומען, דער מענטש איז אים נאכגעגאנגען ביז מ'איז געקומען צו די שטאט. יצאו בני עירו לקראתו, עס קומט צו גיין רבי אלעזר ברבי שמעון, זענען די מענטשן פון שטאט אנטקעגן געגאנגען, והיו אומרים לו, מ'האט צו אים געזאגט, שלום עליך רבי, רבי, מורי, מורי. אמר להם דא ווי דא א פרעמדער מענטש און ער פרעגט זיי, למי אתם קוראים רבי רבי וועמען מיינט איר דאס? אמרו לו זאגט מען אים לזה שמטייל אחריך אויף פארקערט איז געווען ער איז געגאנגען פאראויס און רבי אלעזר ברבי שמעון איז געגאנגען נאך אים. אמר להם זאגט ער צו זיי אם זה רבי אויב דאס איז א רבי, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו האט מען אים געפרעגט מפני מה פארוואס זיי האבן דאך געזען אז דאס איז נישט קיין איינפאכע מענטש, והא ראיה ר' אלעזר בר ר' שמעון האט געלאזט אז ער זאל גיין פאר אים, פארוואס? אמר להם האט ער זיי דערציילט כך וכך עשה לי, איר זעט ער האט טענות צו מיר, זאל ער האבן טענות צו דעם וואס האט מיר געמאכט. אמרו לו האט מען צו אים געזאגט, אף על פי כן ער האט געזינדיגט צו דיר, מחול לו, זיי אים מוחל, שאדם גדול בתורה הוא, ער איז א גרויסע תלמיד חכם, אמר להם, האט ער געזאגט צו זיי, בשבילכם ווייל איר בעט מיר הריני מוחל לו, וועגן אים וואלט איך נישט מוחל געווען אויף וועגן אייך, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן, ער זאל נישט זיין געוואוינט אזוי ארום צו טון, איז דער מהרשא פרעגט, וואס הייסט שלא יהא רגיל? אז ער זאל נישט טון אפט און איינמאל מעג מען יא טון? האט ער נישט ריכטיג געהאנדלט? טייטש דער מהרשא, ובלבד שלא יהא רגיל, ער זאל נישט זיין געוואוינט צו טון אזעלכע זאכן, וואס די זאכן קענען ברענגען צו דעם, נישט רגיל גייט ארויף ער זאל נישט טון די זאך, ער זאל נישט ווען מען זאגט ס'זאל נישט זיין אויף אים, קיין מאל דעתו גסה עליו, די דעתו גסה עליו זאל נישט זיין. מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון איז גלייך אריין געגאנגען אין בית מדרש, ודרש האט געדרשנט, לעולם יהא אדם רך כקנה, א מענטש זאל זיין ווייך ווי א שטעקעלע, ואל יהא קשה אז זאל נישט זיין הארט כארז, ווי א טענענבוים. ולפיכך, ווייל איז די שטעקעלע מען ווארפט עס דא און דא און עס קערט נישט זכה קנה, האט די שטעקעלע זוכה געווען ליטול הימנה, מען זאל נעמען פון דעם קולמוס א פען, לכתוב בו מען זאל שרייבן מיט דעם ספר תורה, תפילין און מזוזות. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, וכן עיר די זעלבע זאך א שטאט שיש בה דבר, ס'זאל נישט פאסירן ס'איז דא א דבר, א עפידעמיע, או מפולת, אדער ס'איז א שטורעם ווינט וואס די מויערן די הייזער פון דער שטאט פאלן איין, אותה העיר די שטאט מתענה ומתרעת, די שטאט איז זי פאסט און מ'בלאזט שופר. און די שטעט ארום איר זאגט דער תנא קמא אז מען פאסט, מען בלאזט נישט קיין שופר אזוי ווי יום כיפור, און רב עקיבא זאגט אזוי ווי ראש השנה, מען בלאזט שופר און מען פאסט נישט. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, מפולת שאמרו, דאס וואס מיר זאגן אז ס'פאלן איין הייזער איז מען גוזר תענית, בריאות, אויף הייזער וועלכע זענען שטארקע, ולא רעועות, נישט אזעלכע וועלכע זיי זענען דער בנין איז א שוואכע, שאינן ראויות ליפול, אזעלכע מוירן וואס זענען נישט ראוי זאלן איינפאלן, ולא און נישט אזעלכע מוירן הראויות וואס איז ראוי ליפול איינפאלן. פרעגט די גמרא, שטייט דא צוויי זאכן, געזונטע און ניט קיין שוואכע, די וואס זיי פאלן נישט איין, אבער נישט פאר אזעלכע זיי פאלן איין, ס'איז דאך איין זאך. הי ניהו בריאות, וואס איז דאס בריאות? געזונטע. הי ניהו, וואס איז דאס? שאינן ראויות ליפול, וואס איז נישט ראוי איינצופאלן. פארשטייט זיך, יעדע מויער וואס איז געזונט פאלט נישט איין. הי ניהו רעועות, וועלכעס הייסט שוואכע. הי ניהו, וועלכעס איז דאס? ראויות ליפול, פארשטייט זיך, יעדע שוואכע איז ראוי ס'זאל איינפאלן. זאגט די גמרא אזוי, ס'דא צוויי זאכן, ס'קען זיין אז די מויער איז געזונט, אבער א זייטיגע סיבה וועט ברענגען אז די מויער זאל איינפאלן, לא צריכא, דנפלו, עס קען אמאל איינפאלן מחמת גובהייהו, ווען ס'איז זייער הויעך, אי נמי, אדער דקיימן, דאס שטייט אגודא דנהרא ביי דער ברעג טייך, ווי די מצב איז יעצט, איז עס א געזונטע מויער, א געזונטע פונדעישן, אבער אין פארלויף פון דער צייט, די וואסער וועט איינפאלן. אויב אזוי דארף מען לערנען אזוי, מפולת שאמרו מיינט מען דווקא בריאות, ווען עס פאלט איין, געזונטע מויערן, ולא רעועות. און וועלכע בריאות מיינט מען? וועלכע? יעצט גיי איך מפרש זיין, נישט ביי אלע געזונטע מויערן איז מען גוזר תענית, נאר ביי אזעלכע געזונטע שאינן ראויות ליפול. וואס איז נישט ראוי ס'זאל איינפאלן, דאס הייסט זיי שטייען נישט ביי דעם טייך צו צו הויכע מויערן, ולא ראויות ליפול, אויב ס'איז סיי ווי ראוי ס'זאל איינפאלן ווייל ס'איז צו הויעך אדער ס'איז ביי דעם ברעג פון טייך, דעמאלט דארף מען נישט פאסטן. דערציילט די גמרא א מעשה.

תּליסר שנין, כאָטש ס'איז געשטאַנען אויף איר אָרט דרײַצן יאָר ולא נפלה און ס'איז נישט אײַנגעפֿאַלן, איז דאָך עס נישט ראָוי, איז דאָך ס'איז געווען אַ שוואַכע וואַנט, איך זע דאָך כאָטש ס'איז שוואַך, אָבער ס'איז נישט ראָוי ליפּול, דו זאָגסט דאָך פֿאַרקערט, שוואַך איז, און ס'האָט אַ חזקה, עס פֿאַלט נישט אײַן. דאָך זענען זיי נישט געגאַנגען דאָרטן, נאָר זענען געגאַנגען אַרום. דערציילט שוין די גמרא דרך אגב. יומא חד איין טאג איקלע רב אדא בר אהבה להתם רב אדא בר אהבה האט זיך דארט געטראפן און רב אדא בר אהבה האט מען געוואוסט איז אזא מענטש וואס אים געשענט ניסים אמר ליה שמואל לרב האט שמואל געזאגט צו רב'ן ניתי מר נקיף לאמער יעצט גיין ארום די וואנט די וואנט קען דאך איינפאלן אמר ליה האט אים רב געזאגט לא צריכנא האידנא יעצט דארף מען נישט דאיכא רב אדא בר אהבה בהדן רב אדא בר אהבה איז דא מיט אונז, דנפיש זכותיה, ער האט אסאך זכותים, ולא מסתפינא, איך האב נישט קיין מורא. דערציילט די גמרא א מעשה, רב הונא הוה ליה ההוא חמרא, רב הונא האט געהאט וויין, בההוא ביתא רעיעא אין א הויז וואס די הויז איז געווען שוואך, ובעי לפנוייה, ער האט געוואלט ארויסטראגן די וויין, האט ער אבער מורא געהאט ער וועט גיין ארויסטראגן די וויין און די הויז קען איינפאלן. וואס איז די עצה? עייליה לרב אדא בר אהבה להתם, האט ער דארט אריינגענומען רב אדא בר אהבה אין דעם הויז, משכיה בשמעתא האט דארט גערעדט מיט אים אין לערנען, האט אים געפרעגט הלכות, עד דפנייה, ביז צווישן צייט האט מען ארויסגעטראגן דעם וויין. בתר דנפק נאכדעם וואס ער איז ארויסגעגאנגען נפל ביתא איז די הויז איינגעפאלן. ארגיש רב אדא בר אהבה, רב אדא בר אהבה איז גע האט געפילט אין דער זאך אז די הויז האט זיך געהאלטן אויף אים, איקפד איז ער געווען אין כעס. פארוואס? וואס שאדט עס אים? ער האט געטון א איד א טובה. סבר לה ער האלט כי הא דאמר רבי ינאי וואס רבי ינאי האט געזאגט לעולם שטענדיג אל יעמוד אדם במקום סכנה, א מענטש זאל זיך נישט שטעלן אויף אן ארט פון א סכנה, ויאמר און ער זאל זאגן עושים לי נס, מען וועט מיר מאכן א נס, שמא אין עושים לו נס, אפילו ער ווייסט ער האט זאכן מען זאל מאכן א נס, אפשר האט ער א טעות, ואם תמצא לומר עושים לו נס, אפילו מען וועט מאכן א נס, מנכין לו מען טוט אראפ נעמען מזכויותיו פון זיינע זכות'ן, אמר רב חנן מאי קראה, ווי האבן מיר א פסוק? ווען יעקב האט זיך געדארפן טרעפן מיט עשוו'ן, האט ער מורא געהאט. וואס האט ער מורא געהאט? דער אייבישטער האט זיך אים געהאט פריער צוגעזאגט, ושמרתיך בכל אשר תלך, איך וועל דיר היטן וואו דו וועסט גיין. וואס האט ער מורא געהאט? דכתיב שטייט אין פסוק, קטנתי. מיינע זכותים זענען געווארן ווינציגער, קלענער.

כי הא דאיתמר, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, שאלו תלמידיו לרב אדא בר אהבה, די תלמידים האבן געפרעגט צו רב אדא בר אהבה, במה הארכת ימים, וואס איז ליגט דיין אריכות ימים? אמר להם האט ער זיי געזאגט, מימיי פון אלע מיינע יארן, לא הקפדתי בתוך ביתי, אפילו אין מיין הויז האב איך קיינמאל נישט געהאט קיין הקפדה, די גמרא זאגט דאך אז מען מעג אין הויז. מען טאר נישט זיך אויפרעגן, נאר מען מעג זיך מאכן אז מ'איז אין כעס, מען מעג זיך מאכן מ'איז אין כעס, אבער ער האט זיך דאס נישט געמאכט אויך, ער איז דורכגעקומען מיט גוטן. ולא צעדתי, איך בין נישט געגאנגען פאראויס, בפני מי שגדול ממנו, וואס איז די גרויסקייט? דער מהרש"א זאגט אזוי, ווען עס גייט א גרויסער מענטש מיט צוויי איינפאכע מענטשן, גייען די מענטשן אין דער זייט, אבער די מענטשן אין דער זייט, זיי גייען אויך אביסעלע נידריגער אז מען זאל דערקענען אז דער איז דער הויפט. ולא הרהרתי במבואות המטונפות, אין דיע מבואות וואס דארט איז דא צואה האב איך דארט נישט געטראכט. וואס איז דאס די גרויסקייט? מען טראכט נישט אין מבואות המטונפות, גייט ער זאגן ווייטער, אסאך טראכטן נישט, אין אנדערע ערטער אויך קיין דברי תורה, וואס מיינט ער ולא הרהרתי, ער האט נישט געטראכט קיין דברי תורה, ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה בלא תפילין, ער איז נישט געגאנגען ד' אמות בלא תורה בלא תפילין. און שטענדיג האט ער געלערנט, דארף מען דאך זאגן ולא הרהרתי במבואות המטונפות, ער איז קיינמאל נישט דורכגעגאנגען במבואות המטונפות, ס'איז דער דער רב פון לענינגראד פעטערבורג דער פריערדיגער רב רבי איצל בלאזער א תלמיד פון רבי ישראל סאלאנטער האט געזאגט ער האט א מעלה אין פעטערבורג ס'איז אזא איין שטאט וואס ס'איז נישט דא קיין רינשטאקן און מ'מעג גיין אין גאס און טראכטן דברי תורה דאס איז די מעלה פון די שטאט. ולא ישנתי בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש, כ'בין נישט געשלאפן אין בית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא ששתי, כ'האב זיך נישט געפרייט בתקלת חברי, דאס הייסט ווען ער האט געזען א צווייטער שלאפט האט ער זיך נישט געפרייט מיט דעם, ולא קראתי, כ'האב נישט גערופן לחברי צו מיין חבר. בהכינתו, מיט דעם צונאמען וואס מען טוט אים רופן, ואמרי לה, און אנדערע זאגן, בחניכתו, דעם צונאמען פון דער משפחה, בחניכתו מיינט מען פון דער משפחה, און דער תוספות זאגט עס באריכות, בהכינתו, פירוש דער לעצטער תוספות, דער כינוי שמכנין אותו בן אדם לגנאי, וואס מענטשן רופן אים אן לגנאי, און בחניכתו, פירוש כינוי שם משפחתו, א צונאמען פון דער משפחה שם לווי, כמו ווי עס שטייט שם חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורות, גיט תוספות א משל, כגון רבי אברהם אבן עזרא שכל בני משפחתו היו נקראים כך, טא וויאזוי מעג תוספות זאגן אבן עזרא? זאגט תוספות ודוקא לגנאי, אויב מען דערמאנט עס לגנאי, אבל לשבח מותר, דאס זאגט ער. איך האב נישט גערופן קיין צונאמען וואס מענטשן גיבן אים אליין, און אויך נישט דעם גנאי וואס מען גיט אט די גאנצע משפחה. ס'איז דא א צווייטע גרסה בחניכתי מיט מיין נאמען, האב איך אים נישט גערופן מיט מיין צונאמען, פארוואס? ווייל כ'האב קיינמאל נישט געגעבן קיין צונאמען, ואמרי לה בחניכתו וואס אנדערע האבן געגעבן. אמר ליה רבא לרפרם בר פפא, רבא האט געזאגט צו רפרם בר פפא, לימא לן מר זאל אונז דער האר זאגן, מהני מילי מעלייתא דהוה עביד רב הונא, גוטע זאכן פון רב הונא, אמר ליה האט ער געענטפערט, בינקותיה פון די יונגע יארן לא דכירנא געדענק איך נישט, בסיבותיה וואס ער האט געטון די עלטערע יארן דכירנא געדענק איך, מ'האט געוואלט הערן מעשות פון הנהגות פון צדיקים, דכל יומא דעיבא, יעדן טאג וואס ס'דא וואלקנס וואס בלאזט א ווינט.

נאך א זאך, וכל פניא דמעלי שבתא, יעדן ערב שבת, יעדן פרייטאג פארנאכט, הוה משדר שלוחא לשוקא, האט ער געשיקט זיינס א מענטש אויפן מארקעט, אין דער צייט ווען מענטשן קויפן שוין נישט קיין זאכן, וכל ירקא דהוה פייש להו לגינאי, און אלע גרינצייגן וואס איז געבליבן צו די גערטענער וואס האבן געברענגט צו פארקויפן אויף שבת, זבין ליה, האט דער מענטש דאס געקויפט, ושדי ליה לנהרא, און האט עס אריינגעווארפן אין טייך. באלד וועל מען זען וואס איז געווען דער ענין פון קויפן. און וואס איז געווען דער ענין פון אריינווארפן אין טייך. פרעגט די גמרא, וליתביה לעניים, ער קויפט עס, וואס דארף ער עס אריינווארפן אין וואסער? זאל ער עס געבן פאר די ארעמע לייט, די ארעמע לייט וועט שטענדיג זיין בעלנים צו נעמען, אפילו די וואס האבן געקויפט. ענטפערט די גמרא, זמנין, אנדערע מאל, דסמכא דעתייהו, אז די ארעמע לייט וועלן טראכטן, וואס דארף איך קויפן? רב הונא וועט זיך שוין אפקויפן, וועל איך ביי אים באקומען, דערווייל אויף דעם טאג וועט נישט פארבלייבן. וועלן זיי דאך בלייבן אן ירקות, ולא אתו למיזבן, און זיי וועלן נישט קויפן, און דערוויילע וועלן זיי בלייבן, ס'וועט גארנישט נישט איבערבלייבן, וועלן זיי נישט האבן וואס צו עסן. פרעגט די גמרא, וואס דארף ער עס ווארפן אין טייך אריין, ולשדייה לבהמה, זאל ער עס ווארפן פאר בהמות? ענטפערט די גמרא, קסבר, ער האלט, מאכל אדם, א זאך וואס איז א מאכל פון א מענטש, אין מאכילין, לבהמה גיט מען נישט צו עסן פאר א בהמה, און עס מאכן פארלירן איז בעסער, זאגט רש"י אז ער האט עס געווארפן אין וואסער און ס'איז נישט אראפגעפאלן נאר דאס איז געשווימען און מענטשן אויף אנדערע ערטער האבן דאס באקומען, נאר אויף דער זאך וואס ס'שטייט אז מאכל אדם גיט מען נישט צו עסן צו די בהמה, פרעגט די מאירי מ'טרעפט אין גמרא תמרים, טייטלען. דלועים, דאס איז זאכן וואס איז א מאכל אדם און דאך טרעפט מען מען גיט עס צו עסן פאר בהמות, וואס שטייט דא אין גמרא אז מאכל אדם אין מאכילין לבהמה, זאגט ער אזוי, אויב מען האט שוין צוגעגרייט די זאך א הונט זאל עסן, פארשטייט זיך ווען מען טוט צוגרייטן דורך די טייטלען א בהמה זאל עס עסן, טוט מען עס נישט אויסקלויבן, מען עסט דאך צוזאמען מיט די וואס זיי זענען גוטע, ווערעמיגע מיט די פארפוילטע. דעמאלט איך וויל געבן צו עסן די בהמה געבן, אבער אויב כ'האב שוין געטון א פעולה אין דער זאך, כ'האב עס שוין אויסגעקלינט, כ'האב שוין געמאכט ס'זאל זיין ראוי פאר א מענטש, איז עס א בזיון איך זאל עס געבן צו עסן א בהמה? און ס'איז דא נאך תירוצים אין מאירי אסאך. פרעגט די גמרא, ולא ליזבן כלל, זאל ער עס נישט קויפן? סיי ווי האבן דאך פון דעם די ארעמעלייט נישט קיין נוצן פון זיין קויפן, זאל ער עס נישט קויפן?

אז די שדים זענען מזיק צו דעם מענטש וואס ער וואשט זיך נישט פאר דעם עסן, והוה מנח כוזא דמיא, האט ער אוועק געלייגט א קריגל וואסער ודלי ליה, און האט עס אויף געהויבן אין דרויסן, ואמר האט געזאגט כל דצריך דער וואס דארף. ליתי זאל קומען וליעול זאל אריין גיין דלא לסתכן, פאסירט א מענטש איז אינמיטן וועג און וואשט זיך נישט, זאל ער האבן וואסער זיך צו וואשן. כי הוה כרך ריפתא, ווען ער איז געגאנגען עסן, הוה פתח לבביה, האט ער אויפגעעפנט די טיר, ואמר האט געזאגט, כל מאן דצריך, יעדער וואס דארף ליתי וליכול זאל קומען עסן אמר רבא זאגט רבא כולהו מצינא מקיימנא איך קען אלעס מקיים זיין איך בין גענוג רייך איך זאל אפקויפן די וועדזשעטעבעלס וואס בלייבט פרייטאג צו אנדערע זאכן לבר מהא א חוץ די זאך איך זאל אינווייטן ווער ס'הונגעריג זאל קומען עסן דאס קען איך נישט ווייל איך וואוין דאך אין די שטאט מחוזא.